בעזרת השם יתברך מסכת נדרים דף סמך בית, מ'הייבן אן דף סמך א' עמוד ב' דריי שורות פון אונטן ביי די צוויי פינטלעך עד שיעבור הקיץ עד שיקפלו המקצועות, איז אזוי, מיר האבן געזען אין די משנה אז טאמער איינער מאכט א נדר עד שיעבור הקיץ, קיץ האט מען געזען דאס איז די זמן לקיטת התאנים, איז דער מענטש האט געמאכט די נדר האט געזאגט זאל חל זיין ביז נאך מען ענדיגט צאמקלויבן די תאנים, האט די משנה געזאגט די נדר איז חל ביז יקפלו המקצועות ביז ווען די ארבעטערס וואס האבן די מקצועות אזא מעסער וואס מיט דעם שניידט מען די תאנים, איז ווען זיי לייגן צאם די מעסערס, דאס איז די צייט וואס מען ענדיגט צאמקלויבן די תאנים, און ביז דעמאלטס איז חל די נדר. זאגט די הייליגע גמרא תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, עד שיכפילו רוב המקצועות, נישט אלע מקצועות דארפן זיין צאמגעלייגט, נאר אז רוב המקצועות, רוב מעסערס זענען שוין צאמגעלייגט, דאס האט זיך געענדיגט די זמן פון לקיטת התאנים, און די נדר איז מותר. זאגט די גמרא ווייטער, תנא מ'האבן געלערנט אין אן אנדערע ברייתא, הוקפלו רוב המקצועות, מותרות משום גזל, ופטורות מן המעשר, פשט נאכדעם וואס רוב מקצועות זענען שוין צוזאמגעלייגט, איז די אלע תאנים וואס בלייבן איבער אין פעלד איז מסתמא די בעל הבית פון דעם האט זיך מייאש געווען פון דעם ווייל די ארבעטערס האבן שוין צוזאמגעלייגט זייער כלים, און ממילא מעג מען נעמען פון די תאנים, ס'איז נישטא ביי דעם קיין גזל, ווייל די בעל הבית האט זיך מייאש געווען, און די זעלבע זאך ס'איז פטור פון מעשר אזוי ווי אלע פירות פון הפקר וואס זענען פטור פון מעשר, זאגט די גמרא, רבי ור' יוסי בר רבי יודא איקלעו לההוא אתרא זענען אנגעקומען אין א שטאט בזמן שהוקפלו רוב המקצועות טאקע אין די זמן רבי הוה קא אכיל רבי האט געגעסן פון די תאנים אזוי ווי מ'האט יעצט געשמועסט איז דאך הפקר און רבי יוסי בר רבי יודא לא אכיל רבי יוסי בר רבי יודא האט נישט געוואלט פון דעם עסן עס שטייט אין געוויסע מפרשים אז רבי האט געוואלט די תלמידים זאלן זיך אויסלערנען אז מ'מעג עסן פאר דעם האט ער געגעסן און רבי יוסי בר רבי יודא האט מחמיר געווען האט נישט געוואלט על כל פנים אתא מרהון אמר להו דער באלעבאס פון דער פעלד איז געקומען דארט האט ער זיי געזאגט אמאי לא אכלי רבנן צי ווייל ווען ער איז געקומען האט רבי אויך נישט געגעסן אדער קען זיין ער האט גערעדט צו רבי יוסי בר רבי יודא מיט זיינע תלמידים על כל פנים האט ער געפרעגט דארט פארוואס עסט עטץ נישט הוקפלו רוב המקצועות הוא מ'האט דאך שוין צוזאם געלייגט די כלים האבן מיר געשמועסט ס'איז הפקר ואף על פי כן זאגט די גמרא לא אכיל רבי יוסי בר רבי יודא נישט געוואלט עסן פון די תאנים ווייל קסבר ער האט געהאלטן אפילו דער באלעבאס קומט דא פרעגן פארוואס מען עסט נישט האט ער געהאלטן ס'איז סתם אזוי משום סניות מילתא דקאמר הדין גברא. רא"ש זאגט סניות מילתא איז רוע הלב, פשט אז ער טשעפעט זיך מיט זיי, ער זאגט אה עטץ האטס ענק מתיר געווען צו עסן, און פארוואס עסט עטץ נישט ווייטער, אזא סארט זלזול, איז פשט דער באלעבאס האט נישט געוואלט אז מ'זאל עסן פון זיינע תאנים. זאגט די גמרא ווייטער נאך א מעשה, ר' חמא בר' חנינא, איקלע לההוא אתרא איז געקומען א שטאט טאקע בזמן שהוקפלו רוב המקצועות, הוה קאכיל, און ער האט געגעסן פון די תאנים, יהב לשמעיה, ער האט געוואלט געבן פאר זיין שמש, לא אכיל, דער שמש האט נישט געוואלט עסן, אמר ליה, האט ר' חמא געזאגט צו זיין שמש, אכול, עס, כך אמר לי ר' ישמעאל בר' יוסי משום אביו, הוקפלו רוב המקצועות, מותרות משום גזל,

ער האט אים אריין געפאקט אין א זאק און האט אים געוואלט אריין ווארפן אין טייך אריין אים צו הרג'ענען, אמר לו, האט ר' טרפון זיך אנגערופן, אוי לו לטרפון שזה הורגו, וויי פאר ר' טרפון אז דער וויל אים דא הרג'ענען, שמע ההוא גברא, דער מענטש האט געהערט אז ס'רעדט זיך דא פון ר' טרפון, האט ער געוויסט ווער ר' טרפון איז, שבקיה וערק, האט אים אפגעלאזט און איז אנטלאפן, ווייל ער האט געוויסט אז א תלמיד חכם ווי ר' טרפון מיט אים האט ער נישט געוואלט טשעפען, זאגט די גמרא, אמר רבי אבהו משום ר' חנני' בן גמליאל, כל ימיו של אותו צדיק, דאס גאנצע לעבן פון ר' טרפון, היה צטער על דבר זה האט זיך ר' טרפון מצטער געווען אויף דעם וואס ער האט זיך אנגערופן אז ער איז ר' טרפון, פארוואס אמר ער האט געזאגט אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורה, וויי אויף מיר אז איך האב זיך באנוצט מיטן כתר של תורה, פשט יענער האט מיך אפגעלאזט ווייל איך בין א תלמיד חכם איך האב זיך באנוצט מיט די תורה, ר' טרפון האט זיך מצטער געווען אויף דעם, זאגט די גמרא ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, כל המשתמש בכתרה של תורה, איינער וואס באנוצט זיך מיט די תורה, נעקר מן העולם, איז דא כמה פירושים אין די מפרשים וואס מיינט נעקר מן העולם, צו ער שטארבט יונג אדער ער שטארבט א מיתה משונה, אדער ער קריגט נישט קיין עולם הבא, על כל פנים מ'לערנט עס ארויס קל וחומר, א קל וחומר פון בלשאצר, אז ומה בלשאצר שנשתמש בכלי קודש שנעשו כלי חול, בלשאצר האט זיך באנוצט מיט די כלים פון בית המקדש וואס נבוכדנצר האט געכאפט, וואס סיי ווי סיי די כלים נאכדעם וואס די בבלים האבן עס געכאפט, איז עס געווארן חול, ס'איז געווארן אויס האט פארלוירן די קדושה, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק כי באו בה פריצים וחללוה, וואס מען דרש'נט פון דעם כיוון שפרצום נעשו חול, ברגע וואס מען האט פורץ געווען די בית המקדש איז די כלים געווארן חול, פון דעסט וועגן בלשאצר האט זיך באנוצט מיט די כלים, נעקר מן העולם איז ער געשטארבן דכתיב אזוי ווי שטייט אין פסוק בה בליליא קטיל בלשאצר יענע נאכט וואס ער האט זיך באנוצט מיט די כלים איז ער געהארגעט געווארן, איז כל שכן אויף תורה, המשתמש בכתרה של תורה שהוא חי וקיים לעולם, וואס איז נישט ווי די כלים פון בית המקדש וואס איז נתחלל געווארן, נאר תורה איז חי וקיים לעולם, על אחת כמה וכמה אז איינער וואס באנוצט זיך מיט דעם איז נעקר מן העולם. פרעגט אבער די גמרא, ורב טרפון, כיוון דכי אכיל דהוקפלו רוב המקצועות הוה אמאי צעריה ההוא גברא, אויב טאקע רב טרפון האט געגעסן נאכדעם וואס ס'איז הוקפלו המקצועות נאכדעם וואס די אלע תאנים זענען געווען הפקר, און פארוואס האט אים דער מענטש געכאפט און האט אים אריינגעפאקט אין א זאק, ס'איז דאך הפקר, ער האט דאך מייאש געווען אויף די תאנים, ענטפערט די גמרא, אז אין הכי נמי, די תאנים וואס רב טרפון האט געגעסן איז טאקע געווען הפקר'דיג, אבער משום דההוא הוו גנבי ליה ענבי כולה שתא, א גאנץ יאר האט מען גע'גנב'ט פון דעם מענטש טרויבן, וכיוון דאשכחיה לרב טרפון, סבר היינו דגנבן, ער האט געזען רב טרפון שטייט ביי אים אין פעלד און עסט תאנים, האט ער געטראכט, מסתמא איז דאס דער גנב וואס גנב'ט פון מיר א גאנץ יאר, האט ער זיך אויסגעגעבן די כעס אויף א גאנץ יאר. פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי, אמאי ציער נפשיה, איז פארוואס האט זיך רב טרפון מצטער געווען, און ווי די ר"ן איז מסביר, ווייל גאנץ גוט, טאמער טאקע עס איז נישט געווען דארט א גנב א גאנץ יאר, נאר סתם אזוי ר' טרפון האט געגעסן א פאר תאנים און די מענטש איז ווילד געווארן, פארשטיי מיר פארוואס ר' טרפון האט זיך מצטער געווען, פארוואס? ווייל ר' טרפון האט זיך מצטער געווען אויף דעם וואס ער האט אנטפלעקט פאר יענעם אז ער איז א תלמיד חכם, ווייל אנשטאטס דעם וואלט ער געקענט טרעפן אנדערע וועגן, ער וואלט געקענט מסביר זיין פאר יענעם אז די תאנים וואס ער האט געגעסן איז סיי ווי סיי געווען הפקר, און לאמיר זאגן יענער וואלט נישט געוואלט הערן פון דעם, וואלט ער אים געקענט צאלן א פאר גרייצער, יענער וואלט אים אפגעלאזט, פארדעם האט זיך ר' טרפון מצטער געווען, אבער טאמער באמת דער מענטש האט חושד געווען ר' טרפון אז ער האט גע'גנב'עט פון אים א גאנץ יאר פירות, וואלט נישט געהאלפן צאלן אפאר גראצער, ווייל ער רעדט כ'רוף פון פירות פון א גאנץ יאר, איז ס'נישט געווען קיין צווייטע וועג ארויס, און ווען ס'נישט דא קיין צווייטע וועג ארויס וועט מען באלד זען, אוודאי מעג מען זיך באנוצן מיטן תורה זיך צו ראטעווען, נישט נאר זיך צו ראטעווען נאר אנדערע זאכן אויכעט, איז פארוואס טאקע האט זיך ר' טרפון מצטער געווען? ענטפערט די גמרא, משום דרב טרפון עשיר גדול הוה, והוה ליה לפייסו בדמים, רב טרפון האט געהאט אסאך געלט, פשט איז יא געווען א צווייטע וועג ארויס, ער וואלט געקענט געבן פאר די איד דאס געלט פון אלע זיינע תאנים און אלע זיינע ענבים וואס מען האט צוזאם גע'גנב'ט פון אים משך די יאר, און אזוי וואלט ער געקענט זיך טרעפן א וועג ארויס, און אז ער האט עס נישט געטון האט ער זיך מצטער געווען. דרך אגב, די ר"ן רעדט אויס אז דייקא ביי די מעשה האט זיך ר' טרפון מצטער געווען, ווייל אפילו נאכדעם וואס ר' טרפון האט געזאגט פאר די איד אז ער איז ר' טרפון, האט די איד נאך אלץ חושד געווען אז ר' טרפון איז א גנב, נאר וואס, אלץ כבוד התורה האט ער אים אפגעלאזט, און פארדעם האט זיך ר' טרפון מצטער געווען וואס האב איך אים געדארפט זאגן אז איך בין א תלמיד חכם, כ'וואלט אים געקענט באצאלן געלט און פערטיגן אזוי די מעשה. אבער זאגט דער ר"ן, וואס וואלט געווען טאמער רעב טרפון זאגט פאר די איד איך בין רעב טרפון, און גראד וואס די איד הערט דאס הערט ער אויף חושד זיין רעב טרפון בכלל ווייסט אז רעב טרפון איז נישט די גנב. דא וואלט אוודאי רעב טרפון געמעגט זאגן פארן איד אז איך בין רעב טרפון, ווייל ווי מ'עט באלד זעהן בהמשך, אוודאי מעג א תלמיד חכם זיך באנוצן מיט זיין תלמיד חכם'שאפט און מיט זיך באנוצן מיטן תורה כדי זיך צו פטר'ן פון א זאך וואס ער קיינמאל נישט מחיוב איז, טאמער באמת די איד וואלט געגלייבט, אז ר' טרפון איז ר' טרפון איז נישט קיין גנב, וואלט אוודאי ר' טרפון געמעגט דאס נוצן זיך צו פטר'ן פון צו באצאלן, אבער היות וואס דער איד האט סתם אזוי געגלייבט אז ער איז א גנב אפילו נאכדעם וואס ער האט אנטפלעקט אז ער איז ר' טרפון, נאר וואס ער האט אים געלאזט גיין אלס די תורה אבער נישט פשט ער האט אים באמת געפטר'ט ער האט נאך אלץ געהאלטן אז ער איז אים שולדיג, איז דא האט זיך ר' טרפון מצטער געווען פארוואס האב איך אים נישט געגעבן געלט, זאגט די גמרא ווייטער תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא שטייט אין פסוק לאהוב את ה' אלקיך לשמוע בקולו ולדבקה בו, דרש'נט די ברייתא שלא יאמר אדם, א מענטש זאל נישט זאגן אקרא, כ'לערנען פסוקים, שיקראוני חכם, מ'זאל מיר רופן א תלמיד חכם, אדער אשנה כ'לערנען משניות, שיקראוני רבי, מ'זאל מיר רופן רבי, אשנן, כ'לערנען גמרא, שאהיה זקן ואשב בישיבה, ניין, א מענטש זאל נישט מאכן די חשבונות, אלא למד מאהבה, מ'זאל לערנען אלס אהבת השם, וסוף הכבוד לבוא צום סוף קומט די כבוד אן, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, קשרם על אצבעותיך, כתבם על לוח לבך, אז מ'זאל לערנען תורה נישט זיך צו מהנה זיין, נאר כדי די תורה זאל זיין שגור בפה, ואומר, און שטייט טאקע ווייטער אין פסוק אז סוף הכבוד לבוא, דרכיה דרכי נועם, ואומר עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר. זאגט די גמרא ווייטער, רבי אליעזר ברבי צדוק אומר, עשה דברים לשם פעולם, ווען א מענטש טוט מצוות זאל ער עס טון לשם פעולם לשם די רבונו של עולם, ודבר בהם לשמם, און ווען מען לערנט תורה זאל מען לערנען לשם התורה, צו קענען די תורה, צו וויסן די תורה, אל תעשם עטרה להתגדל בהם, נישט זיך גרויס צו האלטן מיטן תורה, ואל תעשם קרדום להיות עודר בו, זיך נישט צו באנוצן מיט די תורה ווי א שאוועל וואס מען גראבט מיט דעם, פשט זיך נישט צו מפרנס זיין מיט די תורה, וקל וחומר ומה בלשצר שלא נשתמש אלא בכלי קודש שנעשו כלי חול, נעקר מן העולם, המשתמש בכתרה של תורה על אחת כמה וכמה, זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבא, האט רבא אבער געזאגט, שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיה באתרא דלא ידעי ליה, א מענטש מעג מפרסם זיין אז ער איז א תלמיד חכם דארט וואו מען קען אים נישט, דכתיב אזוי ווי עס שטייט אין פסוק, עובדיה זאגט דארט פאר אליהו הנביא ועבדך ירא את ה' מנעורי, פשט ער האט מודיע געווען פאר אליהו הנביא ווער ער איז, ער האט געהאלטן אליהו ווייסט נישט. אלא קשיא דר' טרפון איי איז שווער, פארוואס האט ר' טרפון חרטה געהאט אויף דעם וואס ער האט מודיע געווען פאר יענעם אז ער איז א תלמיד חכם, ענטפערט די גמרא די זעלבע תירוץ פון פריעד, דעשיר גדול היה והוה ליה לפייסו בדמים, ער האט געהאט דאס געלט צו מפייס זיין יענעם, איז עס געווען א אנדערע וועג ארויס, אבער אין הכי נמי ווען עס וואלט נישט געווען קיין צווייטע וועג ארויס, וואלט אוודאי ר' טרפון געמעגט זיך באנוצן מיט זיין תורה. זאגט די גמרא רבא רמי, רבא האט געפרעגט א סתירה פון צוויי פסוקים, כתיב שטייט אין פסוק, ועבדך ירא את ה' מנעורי, זעט מען אז א מעג א מענטש מעג זיך משבח זיין ער מעג זיך מפרסם זיין מיט זיין תורה וכתיב און שטייט אין אן אנדערע פסוק יהללך זר ולא פיך אנדערע מעגן רעדן אבער דו נישט נאר וואס דען זאגט רבא הא באתרא דידעי ליה הא באתרא דלא ידעי ליה דארט ווי מען קען א מענטש דארט טאר ער זיך נישט מפרסם זיין אבער אז מען קען אים נישט מעג ער מפרסם זיין אז ער איז א תלמיד חכם זאגט די גמרא אמר רבא שרי ליה לצורבא מרבנן למימר צורבא מרבנן אנא א תלמיד חכם וואס גייט אין דין תורה מעג זאגן דארט אז ער איז א תלמיד חכם שרו לי תיגראי ברישא זייטס מתיר מיין מיין קריגעריי ערשט פשט זייטס דן מיין דין תורה ערשט ווייל די דין איז אז ווען סקומט איינער צו א דין תורה און מהייבט אן א דין תורה טאר מען נישט מפסיק זיין גיין צו א צווייטע חוץ אז די צווייטע איז א תלמיד חכם אנדערע זאגן אז נאכן אנהייבן טאר מען סתם אזוי נישט מפסיק זיין נאר סתם אזוי מדארף מקדים זיין די דין תורה פון א תלמיד חכם איז על כל פנים זאגט רבא אז א תלמיד חכם וואס גייט אין בית דין מעג מודיע זיין אז ער איז א תלמיד חכם כדי מזאל אים מקדים זיין דכתיב מען לערנט ארויס אין פסוק שטייט אין פסוק ובני דוד כהנים היו, יעצט פארשטייט זיך די קינדער פון דוד זענען נישט געווען קיין כהנים, נאר וואס דען, מה כהן נוטל בראש, אף תלמיד חכם נוטל בראש, זיי האבן געמיינט צו זאגן אז אזוי ווי א כהן, אזוי ווי א כהן קריגט ערשט די חלק, מען וועט באלד זען אז טאמער ס'דא צוויי חלקים און איינער טיילט זיך איין מיט א כהן, דארף דער כהן ערשט נעמען, זעלבע זאך א תלמיד חכם, פשט א תלמיד חכם דארף מען מקדים זיין, און ממילא א תלמיד חכם וואס גייט אין דין תורה מעג מודיע זיין אז ער איז א תלמיד חכם, זאגט די גמרא וכהן מנלן, ווי ווייסט מען טאקע אז מען דארף מקדים זיין א כהן, דכתיב אזוי שטייט אין פסוק, וקידשתו כי את לחם אלקיך הוא מקריב, ותנא דבי ר' ישמעאל, מ'האט געלערנט אין א ברייתא, וקידשתו לכל דבר שבקדושה, ווי דער רא"ש זאגט דאס מיינט נישט דווקא אז ביי דברים שבקדושה דארף מען מקדים זיין א כהן, נאר בכל דבר שיראה שגדול ומקודש, פשט איבעראל דארף מען ווייזן אז דער כהן איז גדול ומקודש, מען דארף אלעמאל מקדים זיין א כהן, לפתוח ראשון, ער איז עולה אין די תורה ערשט, ולברך ראשון, ביים בענטשן איז ער ערשט, וליטול מנה יפה ראשון, ווען מען טיילט זיך איין מיט א כהן, קריגט ער ערשט. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבא, שרי ליה לצורבא מרבנן למימר, א תלמיד חכם מעג זאגן לא יהיבנא אכרגא, אז איך וויל נישט באצאלן שטייער ווייל איך בין א תלמיד חכם, פשט אמאליגע צייטן איז געווען אזעלכע זאכן אז א תלמיד חכם האט נישט געדארפט באצאלן שטייער, איז א תלמיד חכם מעג זיך באנוצן מיט זיין תורה ווען עס קומט צו דעם, ווייל אזוי ווי מען האט פריערט געשמועסט אז זיך צו פטר'ן פון א זאך וואס א תלמיד חכם בעצם איז נישט מחויב, מעג א תלמיד חכם זיך באנוצן מיט זיין תורה, דכתיב און ער לערנט עס ארויס אין פסוק, שטייט אין פסוק כורש די מלך פון פרס האט דעמאלטס געזאגט אז תלמידי חכמים דארפן נישט באצאלן שטייער, שטייט אין פסוק מנדה בלו והלך דאס איז דריי סארט שטייער ווי מ'וועט שוין זעהן, לא שליט למרמא עליהם זאל מען נישט לייגן אויף די תלמידי חכמים זאלן נישט דארפן צאלן, ואמר רבי יהודה וואס מיינט דאס מנדה בלו והלך, מנדה זו מנת המלך דאס איז שטייער וואס מ'לייגט אויף קרקעות זאגט דער רא"ש, בלו זו כסף גולגלתא יעדער מענטש דארף באצאלן שטייער, והלך זו ארנונא, ארנונא זאגט דער ר"ן צוויי פשטים אדער דאס איז אזא סארט מס פאר די סעודת המלך ווען ער גייט פון איין פלאץ צום צווייטן, אדער ס'איז א ענין פון שותפות וואס די מלך האט גענומען אזא סארט שטייער פון די בהמות, על כל פנים כורש האט דאס באפוילן מ'זאל נישט נעמען פון תלמידי חכמים, און רבא זאגט אז א תלמיד חכם מעג מודיע זיין אז ער איז א תלמיד חכם, זיך צו פטר'ן פון צו באצאלן די שטייער. ואמר רבא, נאך האט רבא געזאגט שרי ליה לצורבא מרבנן למימר, א תלמיד חכם מעג זאגן, עבדא דנורא אנא לא יהיבנא אכרגא, אז איך בין א קנעכט פון א גלח וואס דינט עבודה זרה מיט פייער, און ממילא דארף איך נישט באצאלן קיין שטייערן, ווייל אמאליגע צייטן, די גלחים וואס האבן געדינט די אפגעטער זייער קנעכט, האבן נישט געדארפט באצאלן שטייער אויך נישט, און ממילא א מענטש, און ווי די ר"ן זאגט ס'לאו דווקא א תלמיד חכם יעדער מעג אזוי, און אפילו א תלמיד חכם מעג זיך פטר'ן פון שטייער מיט די תירוץ, ער קען זאגן אז איך בין א קנעכט פון דעם גלח, און ממילא בין איך פטור פון צו באצאלן שטייער, און ווי די ר"ן זאגט אז ס'קוקט נישט אויס ווי ער איז מודה בעבודת כוכבים, ווייל קודם כל ס'איז קלאר פארוואס ער טוט עס, מ'זעט ער טוט עס נאר זיך צו פטר'ן פון שטייער, און אויכעט ווי נישט ווי, מ'קען עס טייטשן לשם שמים, ווייל די אייבערשטער ווערט אויך גערופן השם אלקיך אש אוכלה הוא, איז דער מענטש ווען ער זאגט עס מיינט ער די רבונו של עולם און מיינט אוודאי נישט די געטשקע, מעג מען דאס טון, און ווי רבא זאגט מאי טעמא פארוואס טאקע מעג מען, ווייל לאברוחי אריא מיניה קאמר, ער טוט עס צו מבריח זיין א לייב פון זיך, פשט ער טוט עס זיך צו פטר'ן פון שטייער, ס'איז קלאר אז ער טוט עס פאר דעם, און ס'קוקט נישט אויס ווי אז ער איז א מודה בעבודת כוכבים, זאגט די גמרא, רב אשי הוה ליה ההוא אבא האט געהאט א וואלד זבניה לבי נורא און האט עס פארקויפט פאר גוים וואס זיי דינען געטשקעס מיט פייער, אמר ליה רבינא לרב אשי האט רבינא אים געפרעגט, האיכא לפני עור לא תתן מכשול, ס'איז דאך דא עבירה לפני עור לא תתן מכשול, איז דו ביסט מכשיל דא די גוים ווייל ווי נישט ווי בני נח טארן אויך נישט דינען עבודה זרה, איז וויאזוי פארקויפסטו זיי דעם וואלד, זיי גייען דאך נוצן די האלץ, צו דינען זייער עבודה זרה, אמר ליה, האט רב אשי געזאגט, רוב עצים להסקה ניתנו, רוב העלצער נוצן זיי סתם זיך אנצואווארעמען, און מילא קען מען תולה זיין אז זיי זאלן נוצן די העלצער אויף דעם, איז אפילו זיי וועלן עס נוצן אויף אנדערע זאכן, איז נישט דא קיין חשש פון לפני עור לא תתן מכשול. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, איינער וואס מאכט א נדר עד הקציר, אז ער אסר'ט אויף זיך א געוויסע זאך, ביז קציר, ביז מ'וועט אפשניידן די תבואה, איז דאך דא תבואה, ס'דא כל מיני תבואה, ס'דא חיטין, ס'דא שעורים, איז די דין איז, עד שיתחיל העם לקצור קציר חיטין אבל לא קציר שעורין, קציר מיינט קציר חיטין נישט שעורין, ווייל על פי רוב איז קציר ביי מענטשן האט געמיינט חיטין, שעורין איז געווען בדרך כלל א מאכל בהמה, און ווי מען האט שוין געזען כמה וכמה פעמים ווען עס קומט צו נדרים איז הלך אחר לשון בני אדם, מענטשן רופן קציר אן קציר חיטין, איז גייט עס אוודאי ארויף אויף דעם, זאגט די משנה טאקע, הכל לפי מקום נדרו, אלעס ווענדט זיך אויפן פלאץ, טאמער איז דא א געוויסע פלאץ וואס קציר איז קציר שעורים, איז אוודאי אין יענע פלאץ גייט מען נאך די שעורים, אבער אלגעמיין גייט מען נאך די חיטין, זאגט די משנה טאקע, אם היה בהר, בהר, ואם היה בבקעה, בבקעה, פשט אפילו אויף די בערג און אויף די טאלן האט מען געשניטן די תבואה דארט אנדערע צייטן, די בערג פלעגט מען שניידן נאך די טאלן, איז אלעס ווענדט זיך וואו די מענטש געפינט זיך, טאמער ער געפינט זיך אויפן בארג בשעת וואס ער מאכט די נדר ער זאגט עד הקציר, מיינט ער די קציר פונעם בארג, טאמער איז אין א טאל, מיינט ער די קציר פונעם טאל, און ווי מ'וועט זען אין גמרא אפילו אז א מענטש איז אויף א בארג למשל, און ער מאכט די נדר אויפן בארג שפעטער גייט ער אראפ אין טאל, גייט מען אויך לויט די פלאץ וואו דארט האט ער געמאכט די נדר, אז ער איז געווען אויפן בארג בשעת ער האט געמאכט די נדר, גייט מען נאך די זמן הקציר פונעם בארג. זאגט יעצט די משנה ווייטער, עד הגשמים עד שיהי' כשיהי' הגשמים, טאמער א מענטש מאכט א נדר ביז די רעגן ביז ס'הייבט אן רעגענען, יעצט רעגן ווי מיר זעהן אין די גמרא איז געווען דריי זמנים וואס ס'האט גערעגנט, ס'איז געווען די ערשטע רעגן, די צווייטע רעגן און די דריטע רעגן, איז ווען איינער זאגט עד הגשמים מיינט עס ביז די מיטעלסטע ביז די צווייטע רעגן עד שתרד רביעה שניה, רבי שמעון בן גמליאל אומר, עד שיגיע זמנה של רביעה, רבי שמעון בן גמליאל זאגט אז מ'דארף נישט ווארטן בפועל זאל רעגענען, נאר ברגע עס קומט די זמן וואס דעמאלטס נארמאל רעגנט די צווייטע רעגן, דעמאלטס ווערט די נדר מותר, מ'עט זען אין די גמרא פונקט וואס די מחלוקת תנא קמא רבי שמעון בן גמליאל, זאגט די משנה ווייטער, עד שיפסקו גשמים, טאמער אבער איינער מאכט א נדר ביז נאך די רעגן ענדיגט זיך, דעמאלטס עד שיצא ניסן כולו דברי ר' מאיר, זאגט ר' מאיר ער דארף ווארטן ביז סוף ניסן פשט סוף ניסן ענדיגט זיך די רעגן, רבי יודא אומר עד שיעבור הפסח, רבי יודא האלט אז נאך פסח ענדיגט זיך די זמן גשמים, זאגט די הייליגע גמרא תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, הנודר עד הקיץ איינער מאכט א נדר ביז קיץ קיץ האט מען געזען דאס די זמן לקיטת תאנים, בגליל ער האט געמאכט די נדר ווען ער איז אין גליל, וירד לעמקים און שפעטער איז ער אראפ אין א טאל, אף על פי שהגיע הקיץ בעמקים, איז אפילו שוין געקומען די צייט צאמצונעמען די תאנים אינעם טאל, אסור עד שיגיע הקיץ בגליל, דארף ער ווארטן ביז ס'קומט די זמן קיץ אין גליל ווייל דארט האט ער געמאכט די נדר. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין משנה עד הגשמים עד שיהו הגשמים עד שתרד רביעה שניה, ר' שמעון בן גמליאל אומר וכו', זאגט די גמרא אמר ר' זיירא, האט ר' זיירא געזאגט, מחלוקת, די מחלוקת צווישן תנא קמא ר' שמעון בן גמליאל, דאס איז טאקע דאמר עד הגשמים, אבל אמר עד הגשם, טאמער דער מענטש האט געמאכט א נדר עד הגשם, ער האט נישט געזאגט גשמים, ער האט געזאגט גשם, דעמאלטס עד זמן גשמים קאמר, דעמאלטס איז תנא קמא אויך מודה צו רבי שמעון בן גמליאל אז ער מיינט נאר די זמן גשמים, און ברגע וואס קומט די צייט, אפילו עס האט נאך נישט גערעגנט, איז די נדר מותר. יעצט וואס איז פשט פון די מחלוקת? פשט, וואס איז א חילוק צו א מענטש האט געזאגט גשם צו א מענטש האט געזאגט גשמים? איז ווי דער ר"ן איז מסביר אזוי, אז בעצם אונז האבן מיר שוין געזעהן אין די פריערדיגע משנה אז ס'דא א חילוק צווישן א דבר שזמנו קבוע און א דבר שאין זמנו קבוע, פשט למשל פסח, פסח וואס זמנו קבוע יעדע יאר איז פסח זיבן טאג, האבן מיר געזעהן ביי פסח איז דא א חילוק צו א מענטש זאגט עד הפסח אדער א מענטש זאגט עד שיהא הפסח, ווייל טאמער האט געזאגט עד הפסח מיינט עס נאר ביז צום פסח אבער פסח אליין נישט, טאמער א מענטש האט געזאגט עד שיהא הפסח מיינט עס פסח אליין אויך, אבער דאס איז דווקא ביי א זאך וואס זמנו קבוע, מה שאין כן ביי א זאך וואס איז אין זמנו קבוע אזוי ווי די קציר שניידן תבואה אמאל איז עס לענגער אמאל איז עס קערצער אמאל שניידט מען פאר א וואך אמאל שניידט מען פאר א חודש איז ביי דעם האט די משנה געזאגט נישט קיין חילוק צו די מענטש זאגט עד שיהא צו ער זאגט נישט עד שיהא אלעמאל איז די זמן נאר ביז אנפאנג ולא עד בכלל פארוואס ווייל א מענטש מאכט נישט א נדר סתם אן וויסן ווען ס'עט זיך ענדיגן און ממילא איז מען תולה אז אוודאי האט ער געמיינט ביז צו די זמן הקציר, אבער היות וואס ער ווייסט דאך נישט פריערט ווי לאנג דער קציר העט זיך שלעפן, האט ער אוודאי נישט אינזינען געהאט אז די נדר זאל זיך ציען אויף די גאנצע זמן הקציר, אזוי האבן מיר געזען פריערדיגע משנה. איז דאס איז אלעס ביי א זאך וואס אונז ווייסט מיר נישט ווי לאנג ס'העט נעמען. וואס טוט זיך אבער ביי אזא סארט זאך ווי רעגן, וואס אונז ווייסט מיר בכלל נישט ווען ס'עט זיך אנהייבן, איז ביי דעם זאגט די ר"ן בעצם איז יעדער מודה אז היות וואס א מענטש ווייסט דאך נישט ווען ס'עט אנהייבן רעגענען, איז אוודאי האט ער נישט אינזינען געהאט אז ער וויל דער נדר זאל חל זיין ביז צום רעגן, ווייל ער ווייסט דאך נישט ווען ס'עט רעגענען. נאר וואס האט ער געמיינט ווען ער האט געזאגט עד הגשמים? ער האט געמיינט ביז די זמן וואס דעמאלטס איז נארמאל רעגן. יעצט, דאס איז אלעס ווען א מענטש זאגט עד הגשם, וואס דאס איז א קורצע לשון. וואס געשענט אז א מענטש לייגט צו ווערטער דא, ער לייגט צו אותיות, עד הגשמים, וואס האסטו געדארפט זאגן עד הגשמים. האסט געקענט זאגן קערצער האסט געקענט זאגן עד הגשם איז דא זאגט דער תנא קמא היות וואס ער האט מאריך געווען און ער האט געזאגט עד הגשמים דא אוודאי מיינט ער די רעגן אליין און פאר דעם זאגט דער תנא קמא מען דארף ווארטן ביז צום רעגן רבי שמעון בן גמליאל קריגט זיך רבי שמעון בן גמליאל זאגט אפילו ביי אזא אופן דארף מען נישט ווארטן ממש ביז צום רעגן נאר ברגע וואס קומט די זמן פון רעגן איז שוין די נדר בטל שוין די נדר אויס נאר וואס דער ר"ן פרעגט אז לכאורה אונז האבן מיר געזען ביי א קציר למשל שטייט אין די משנה אז טאמער א מענטש מאכט א נדר עד הקציר דארף ער ווארטן עד שיתחיל העם לקצור קציר חיטים ביז מען הייבט ממש אן שניידן, לכאורה פארוואס פארוואס זאל מען נישט זאגן אז ברגע וואס קומט די זמן הקציר איז די נדר אויס, איז אויף דעם זאגט דער ר"ן אז קציר טאקע נישט דא קיין זמן, יעדע יאר איז עס אנדערש, איז דא נישטא קיין ברירה דארף ער ווארטן ביז מען הייבט אן שניידן, מה שאין כן גשמים, וועלן מיר שוין זעהן אין גמרא דא א זמן וואס דעמאלטס קומט נארמאל די רעגן, און ממילא זאגט מען אז אוודאי האט ער אינזינען געהאט די זמן און ער האט נישט אינזינען געהאט די רעגן אליין. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, מיתיבי פרעגן די בני ישיבה א קשיא אויף רב זיירא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, איזוהי זמנה של רביעה, ווען איז טאקע די זמן פון רעגן, איז הבכירה, די ערשטע רעגן געשענט בשלשה, די דריטע טאג פון חשון ג' חשון, דאס איז די זמן פון די ערשטע רעגן, בינונית, די צווייטע רעגן, איז בשבעה, ז' חשון, אפילה, די דריטע רעגן, איז בעשרים ושלושה, די דריי און צוואנציגסטע פון חשון, דברי ר' מאיר. רבי יודא אומר, אנדערע צייטן, בשבעה, די זיבעטע פון חשון איז די ערשטע זמן, בשבעה עשר די צווייטע זמן, און בעשרים ושלשה די דריטע זמן. רבי יוסי אומר, אנדערע דריי זמנים בשבעה עשר איז די ערשטע, בעשרים ושלשה די צווייטע, ובחודש כסלו איז די דריטע, וכן היה רבי יוסי אומר, און רבי יוסי האט טאקע אזוי געזאגט אז אין היחידים מתענין תלמידי חכמים פאסטן נישט אויף עצירת גשמים ווען ס'רעגנט נישט, עד שיגיע ראש חודש כסלו, פשט ווען ס'גייט אריבער די דריי זמנים און ס'רעגנט נישט, האבן די תלמידי חכמים אנגעהויבן פאסטן, איז זאגט טאקע רבי יוסי ווען ס'קומט חודש כסלו דאס איז די דריטע זמן, דעמאלטס הייבן זיי אן צו פאסטן, ואמרינן עלה, און אויף די ברייתא האט מען געזאגט בשלמא רביעה ראשונה, לשאול, פשט וואס איז א נפקא מינה די אלע דריי זמנים? איז די ערשטע זמן איז א נפקא מינה אויף ווען מ'דארף אנהייבן בעטן רעגן ווען הייבט מען אן זאגן ותן טל ומטר דאס איז די ערשטע זמן, שלישית די דריטע זמן איז א נפקא מינה להתענות אזוי ווי מ'האט געשמועסט ווען ס'גייט אריבער די דריטע זמן ס'האט נאכאלץ נישט גערעגנט הייבן די תלמידי חכמים אן צו פאסטן, אלא שניה למאי אבער די צווייטע זמן אויף וואס איז דאס נוגע? ואמר רב זיירא לנודר האט רב זיירא געזאגט אויף א נודר איינער וואס מאכט א נדר ביז צום רעגן ביז צו די זמן פון רעגן האבן מיר געשמועסט ווען איז די זמן פון רעגן? די צווייטע זמן. ואמרינן עלה, און נאך האבן מיר געזאגט אויף די ברייתא, אז כמאן אזלא הא דתניא ווי וועם גייט אן אנדערע ברייתא, פשט, מ'האמיר געלערנט אין אן אנדערע ברייתא א משא מתן צווישן ר' שמעון בן גמליאל און די תנא קמא, אז וואס? אז ר' שמעון בן גמליאל אומר, ר' שמעון בן גמליאל זאגט פארן תנא קמא, אז אין אמת'ן אריין האלט איך אזוי ווי מ'האט געזען ר' שמעון בן גמליאל האלט אז ברגע וואס קומט די זמן פון די צווייטע רעגן, איז די נדר אויס. אבער זאגט רבי שמעון בן גמליאל צום תנא קמא דו האלטסט דאך אז די זמן פון רעגן איז נישט גענוג נאר עס דארף ממש רעגענען ווען די צווייטע רעגן קומט נאר דעמאלטס איז די נדר אויס זאגט רבי שמעון בן גמליאל צום תנא קמא לפחות זיי מיר מודה אז גשמים שירדו שבעה ימים זה אחר זה אתה מונה בהן רביעה ראשונה ושני' זיי מיר מודה אז ווען ס'רעגנט זיבן טאג רציפות רעגן קוק עס נישט אן ווי די ערשטע רעגן נאר קוק עס אן סיי ווי די ערשטע און סיי ווי די צווייטע. יעצט פאר מען גייט ווייטער, כמאן, ווי וועם גייט דאס? דאס איז כרבי יוסי. פשט רבי יוסי איז דאך דער וואס האלט אז די ערשטע רעגן איז י ז חשון, און די צווייטע איז כ ג וואס דאס איז זיבן טאג גערוקט איינער פון צווייטן. איז לויט רבי יוסי שטימט דאס זייער גוט די משא ומתן אז רבי שמעון בן גמליאל זאגט פארן תנא קמא אז זיי מיר מודה אז ווען ס'הייבט אן רעגענען י ז חשון וואס דאס איז די ערשטע זמן פון רעגן, און ס'רעגנט זיבן טאג ברציפות ביז כ ג וואס דאס איז די צווייטע זמן פון רעגן, איז קוק עס נישט אן ווי איין לאנגע רעגן פון די ערשטע זמן, נאר צעטייל עס אויף צוויי רוף דאס אויך די צווייטע רעגן, אז די נדר זאל נישט חל זיין. יעצט דאס שטימט נאר מיט ר' יוסי ווייל לויט ר' מאיר, ר' מאיר האלט דאך די ערשטע רעגן איז ג' חשון און די צווייטע ז' חשון דאס איז ווייניגער פון זיבן טאג, און ר' יהודה האלט אז די ערשטע איז ז' חשון און די צווייטע איז י ז חשון דאס איז מער פון זיבן טאג, איז די מימרא שטימט נאר מיט רבי יוסי, אבער על כל פנים וואס זעהן מיר דא? זעהן מיר דא אז ווען א מענטש מאכט א נדר עד הגשם, ווייל פשטות ווי די ר ן זאגט נארמאל א מענטש מאכט א נדר מאכט ער עד הגשם ער זאגט נישט עד הגשמים, איז דא רעדט מען פשטות ווען א מענטש זאגט עד הגשם, און פון דעסוועגן האלט די תנא קמא אז ס'דארף בפועל רעגענען, ווייל זעהסט דאך רבי שמעון בן גמליאל זאגט אים אז לפחות רעכן עס ווי די צווייטע רעגן, איז טאמער ביסט גערעכט טאמער רבי זירא איז גערעכט אז אפילו די תנא קמא איז מודה אז ווען מען זאגט עד הגשם ווארט מען נישט, ביז צום רעגן נאר די זמן פון די צווייטע רעגן איז גענוג, און וואס איז פשט דא אין די משא ומתן צווישן רבי שמעון גמליאל און די תנא קמא? ענטפערט די גמרא, ההיא דאמר עד הגשמים אין הכי נמי, דא רעדט זיך אז די מענטש זאגט עד הגשמים, וואס עד הגשמים, דארט אוודאי האלט די תנא קמא אז מען דארף ממש ווארטן ביז צום צווייטן רעגן, און פאר דעם זאגט רבי שמעון גמליאל לפחות רעכן די לאנגע רעגן ווי די ערשטע מיט די צווייטע, אבער אין הכי נמי, ביי א ציור וואס א מענטש וואלט נאר געזאגט עד הגשם נישט עד הגשמים, דארט וואלט די תנא קמא אויך מודה געווען צו רבי שמעון גמליאל אז ס'איז נישט קיין נפקא מינה צו ס'רעגנט בפועל צו נישט, די עיקר איז ס'איז אנגעקומען די זמן פון די צווייטע רעגן און די נדר איז מער נישט חל.